א שיחה אויף איינע פון די משניות וואס איז דא אינעם ערשטן פרק פון פרקי אבות. דער רבי ברענגט אראפ א משנה אין פרקי אבות, אראפברענגען וואס אסאך מפרשים טייטשן אויס די משנה, דער רבי וועט פרעגן אויף דעם אפאר שאלות, און דער רבי וועט מחדש זיין חידוש נפלא ביותר, פשוט מטעמים, געשמאק ווי אזוי צו אפלערנען די משנה ווי דער רבי איז מחדש, און דערנאכדעם וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מען דארף לערנען תורה, ווי מען דארף טון מצוות,

איז דאס משנה י ד, דער רבי האט שוין געזאגט אין א אנדער שיחה, און מען האט עס דערמאנט אמאל, אז דער חילוק פון די משנה'ס דערפאר האט דער אלטער רבי אריינגעלייגט פרקי אבות אין סידור, צו ווייזן דעם סדר ווי ער לערנט די משנה'ס, און ס'איז אפילו נוגע ביז להלכה, אז אמאל איז דא וואס איז לויט אנדערע שיטות איז צוויי משנה'ס צוזאמען, דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז איין משנה, אז ס'איז צוויי משנה'ס צוזאמען, דער אלטער רבי צוטיילט עס אין צוויי, איז אלץ האט א שייכות, אויך צו הלכה, ווען ער זאגט אז מקדש את האשה, אז ער ווייסט משנה איז די שאלה איז וויפיל משנה'ס דארף ער קענען און צו ס'איז צוויי משנה'ס צו ס'איז איין משנה, שטייט אין די משנה אין משנה ט ו, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, דאס איז די משנה אין פרק ראשון אין פרקי אבות, אז שמאי זאגט, זאלסט מאכן דיין תורה קבע, זאלסט זאגן אביסל און טון אסאך, און מקבל זיין יעדן איינעם, יעדן מענטשן,

דער עיקר פון דיין ארבעט בייטאג און ביינאכט זאל זיין תורה, כשתהיה יגע מן הלימוד ווען דו וועסט זיין אויסגעמאטערט פון לערנען, תעשה מלאכה יעמאלס זאלסטו גיין ארבעטן. ולא שיהיה עיקר עסקך במלאכה, אבער דער עיקר פון דיין עסק זאל נישט זיין אין מלאכה נאר אין תורה. וכמאמר רזל, זיי ברענגען אראפ א מאמר רזל, א גמרא אין ברכות,

זאלסט צוזאגן ווייניג און אלעמאל טון מער וויפיל דו האסט צוגעזאגט, און זיי ברענגען א ראי' כמו שמצינו באברהם שאמר תחילה, אין פרשת וירא האט ער געזאגט ואקחה פת לחם, כ'וועל נעמען א שטיקל ברויט און אייך געבן צו די מלאכים, ובסוף, וואס שטייט ביים סוף? שטייט ויקח בן בקר רך וטוב, איז געזאגט האט ער ווייניג און געטון האט ער אסאך. די דריטע פאל שטייט והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זענען זיי מסביר כשאתה מכניס אורחים לביתך לא תיתן להם ופניך כבושות בקרקע, נעמסט אריין א מענטש אין שטוב א אורח זאלסטו זאלסטו זיי נישט געבן עסן טרינקען מקבל פנים זיין, און ס'זאל זיין מיט א פנים וואס איז כבושות בקרקע מיט א זויערן פנים אדער נישט קוקן אויף זיי, דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז דער טייטש ווי מען טייטשט ווי זיי טייטשן אפ די משנה פון שמאי מיט די דריי פאל. לפי זה זאגט דער רבי איז תמוה, אין מסכת אבות רעדט זיך נאר מילי דחסידותא, מסכת אבות איז א ענין פון מילי דחסידותא, ווי דערמאנט יענע וואך אין די שיחה אויך ווען מען האט גערעדט וועגן דעם וואס מען הייבט אן מיט די משנה כל ישראל יש להם חלק האט מען דערמאנט אז ווי די גמרא זאגט די חז"ל זאגן די גמרא זאגט אין בבא קמא האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, איינער וואס וויל זיין א חסיד זאל מקיים זיין מילי דאבות. וואס מיינט דאס? דאס הייסט אז דאס זענען הנהגות וואס א איד איז אין זיי נישט מחויב מצד הדין וההלכה, נאר ער דארף זיי טון מצד מידת החסידות לפנים משורת הדין. ס'הייסט אז משורת הדין דארף ער עס נישט טון, און פרקי אבות קומט און זאגט ווי מ'דארף זיך פירן לפנים משורת הדין. אבער די דריי עניינים הנ"ל, פרעגט דער רבי, זענען לכאורה נישט אין סוג פון מילי דחסידותא, די גמרא זאגט אז האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, לכאורה די דריי זאכן וואס שמאי זאגט האט אינגאנצן נישט צוטון מיט מילי דחסידותא, זייער חיוב איז מובן פון זיך אליין, אדער מען קען זיי פארשטיין און אפלערנען פון אנדערע ציוויים אין תורה און הלכה, איז ממילא זייער חיוב איז פארשטאנדיג אדער פון זיך אליין און פארשטאנדיג אז מען דארף עס טון, דער רבי וועט עס באלד מסביר זיין זייער גוט די שאלות, אדער פון אנדערע ציוויים אין תורה און הלכה קען מען עס שוין אפלערנען. א. אויפן ערשטן פאל וואס זיי טייטשן עשה תורתך קבע, דעם זעלבן לשון געפינט מען שוין אין חיובי רז"ל און ס'איז אראפגעבראכט להלכה, דעם זעלבן לשון וואס שמאי זאגט עשה תורתך קבע געפינט מען שוין אין דעם חיוב פון רבותינו זכרונם לברכה און ס'ווערט אראפגעבראכט ממש להלכה, ווי דער רמב"ם ברענגט אראפ אין הלכות תלמוד תורה און אין טור שלחן ערוך און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אז דעם ענין פון תורתך קבע וואס מיינט דאס אז מיינט דאס בזמן אז רוב ועיקר זמנו זאל זיין בתורה און נאר מיעוט זמן זאל זיין במלאכה איז דאך שוין אראפגעבראכט אין חיוב אין הלכה אין רמב"ם און אין שלחן ערוך אין אלטן רבי'ן שלחן ערוך אין הלכות תלמוד תורה ווי ס'שטייט דער לשון דארטן עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי דער רבי לייגט צו אין הערה עלף און אויכעט, מען לערנט דאך עס ארויס פון א פסוק מפורש ווי ס'שטייט אין תורה, אין פרשת ואתחנן שטייט ודיברת בם, און דער ספרי, און אין די גמרא אין יומא, און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך, שרייבן, און דער רמב"ם האלט אויכעט, אז דאס איז אז דאס איז א דרשה גמורה, און ס'איז נישט קיין אסמכתא, זעהן מיר דאך אז דער וואס ס'ברענגט זיך אראפ עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, היינט, אין וואס באשטייט דער חידוש דא אלס מידת חסידות? וואס איז מחדש דא שמאי אויף דעם ענין פון מידת חסידות, איז דאך א חיוב להלכה אויף דעם ענין עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. אויך געפינט מען כמה וכמה פסוקים ומאמרי רז"ל וואס ס'ווערט אנגעזאגט וועגן דעם חיוב תמידי פון לימוד ועסק התורה, איז וואס קען דא שמאי מחדש זיין? וואס איז דא דער ענין פון פון פון פון האי מאן דבעי למהוי חסידא אז ס'לפנים משורת הדין? ער האט גארנישט צוגעלייגט, שטייט שמאי אומר עשה תורתך קבע, שטייט שוין אין הלכה, און ווי ס'שטייט אין אנהייב פון דעם פרק, אין דעם זעלבן פרק אין פרק אבות אין די צווייטע משנה שטייט על שלשה דברים העולם עומד, די ערשטע זאך איז על התורה וכו', וויבאלד אז תורה איז פון די עמודים אויף וועלכע ס'האלט זיך דער קיום העולם, איז דערפון אויך מובן אז עס דארף זיין תורתך קבע, ס'איז פארשטאנדיג פון זיך אליין, אויב אין פרק שטייט שוין אז על שלשה דברים העולם עומד, וועט יעדער איינער פארשטיין און זיך אפלערנען אליין אז דאס דארף זיין א ענין פון תורתך קבע. ווערט די שאלה אויף די ערשטן פאל פון שמאי, וואס איז דא דער אויפטו פון שמאי אינעם ענין פון מילי דחסידותא און לפנים משורת הדין, ב. אין צווייטן פאל, אמור מעט, שמאי זאגט אמור מעט ועשה הרבה, ס'איז א ציווי אין תורה,

וואס מיינט דאס אז מען זאל זיין געהיט אין רייד און נישט צוזאגן סיידן מען איז אינגאנצן זיכער אז מען וועט עס קענען ממלא זיין? איז דאך ווערט זיך ווייטער די זעלבע שאלה, אויב איך זאג אז לא יחל דברו מיינט אז מען זאל זאגן ווייניג און מען זאל זיין געהיט וואס מען זאגט אז מען זאגט צו עפעס זאל אז מען זאל נישט צוזאגן עפעס סיידן אז מען ווייסט אז מען קען עס ממלא זיין, וואס קומט שמאי דא צולייגן? דו האסט שוין זעט מען דו האסט א איינער וואס האט א ציווי אין תורה. און דער רבי לייגט צו אין די הארה זעכצן, להעיר אז אין פרשת קדושים שטייט דארט מען זאל זיין הין צדק יהיה לכם, ברענגט זיך אראפ אין רש"י און די גמרא אין בבא מציעא און דער אלטער רבי אין שלחן ערוך, שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק, איז דאך שוין קלארע ווערטער אז מען דארף אכטונג געבן וואס מען רעדט. פארוואס דארף עס זיין? כדי מען זאל נישט נכשל ווערן אינעם איסור פון לא יחל דברו, ווי ס'שטייט א פסוק אין קהלת אויך, זאגט דער רבי, על כן יהיו דבריך מעטים, א פסוק אין קהלת. אויך אין דעם אויספיר פון דעם פאל, וואס שמאי ענדיגט צו פון דעם פאל אמור מעט ועשה הרבה, איז לכאורה נישטא קיין חידוש מיוחד מצד מידת חסידות איז נישטא קיין חידוש. אויב א איד האט ביכולת צו טון אסאך מצוות און מעשים טובים, דארף ער דאס טון. וואס ביסטו מיר מחדש עשה הרבה? אז דו קענסט, האסט געלט, האסט צייט צו לערנען, האסט צייט צו דאווענען, האסט צייט צו טון א מצוה, זיכער דארף מען עס טון. וואס איז שמאי דא מחדש אין מילי דחסידותא און לפנים משורת הדין ועשה הרבה? ס'איז גארנישט גארנישט קיין חידוש. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה צוואַנציק, זייער געשמאק יתירה מזו, אפילו נאך מער, צריך כל אדם לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה בבחינת ועשה טוב הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ל' אז א מענטש דארף זיך אלעמאל מעסטן און זיך בוחן זיין זיך אליין צו ער דינט דעם אויבערשטן מיט די גרעסטע מלחמה עצומה וואס ער אין עשה טוב מער וויפיל זיין מער וויפיל ער וויל מער וויפיל זיין רצון איז לויט זיין טבע און רגילות שטייט דאך שוין קלאר דארטן אז אז א מענטש דארף טון די אלע זאכן און וואס איז שמאי מחדש דא? די זעלבע זאך איז אויכעט ג' אין דעם דריטן פאל וואס ער זאגט והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, און אזוי אויך דער סיום פון דעם מאמר והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, לכאורה איז דאס א הנהגה וואס פאדערט זיך מצד ועשית הטוב והישר, א פסוק ועשית הטוב והישר, איינפאכן נימוס און דרך ארץ, א מענטש קומט אריין צו דיר אין שטוב, נעם אים אויף ווי ס'דארף צו זיין. נאכמער, מצד דעם ציווי ואהבת לרעך כמוך, ס'איז דא א פסוק אין פרשת קדושים אז ס'דארף זיין דער ענין פון ואהבת לרעך כמוך, און און און מה דעלך סני לחברך לא תעביד. און נישט דווקא מצד מידת חסידות, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה אויכעט אויף שמאי וואס לייגט ער דערצו אין מידת חסידות און אין לפנים משורת הדין אין דעם ענין פון והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אות ב', אויך דארף מען פארשטיין נאך אייניגע דיוקים אין דער משנה. ביז יעצט האט דער רבי געפרעגט געברענגט די דריי פירושים וואס די די פירושים אויף די דריי פאלן וואס ס'מיינט עשה תורתך קבע און אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות און דער רבי האט אויך געפרעגט דער רבי האט געפרעגט א שאלה אויף יעדן איינעם וואסארא שייכות האט דאס מיט לפנים משורת הדין און מיט די גמרא זאגט האי מאן דבעי למהוי חסידא זאל ער מקיים זיין מילי דאבות ס'איז זאכן וואס אדער שטייט אין תורה אדער מ'קען עס אפלערנען אליין. און זאגט דער רבי יעצט אין אות ב' וועט ער פרעגן אויכעט אפאר שאלות אויף די דיוקים אין די משנה, דיוקים אין די משנה, א' וויבאלד אז אלע דריי פאלן זענען געזאגט געווארן צוזאמען אין איין מאמר, ווארום שמאי האט דאך זיכער געזאגט נאך פיל מאמרים בהנהגת האדם, און נאר די דריי זענען דא געבראכט געווארן אינאיינעם, שמאי האט געזאגט אסאך זאכן וועגן הנהגת האדם, און מ'האט אראפגעברענגט די דריי זאכן, אויסגעקליבן די דריי זאכן צוזאמען, איז משמע אז זיי האבן צווישן זיך א קישור און א צוזאמענהאנג אין תוכן, ס'מוז זיין אזוי, ווייל יעדער זאך אין תורה איז דאך מדויק און פונקט, ממילא אז מ'האט אויסגעקליבן די דריי זאכן, מוז דאך זיין אז דא איז דא דריי זאכן וואס האבן א שייכות איינער צום צווייטן, איז וואס דארף מען אויסגעפינען וואס איז די שייכות דא?

נאך דעם האלבן חלק ג' נאך א שאלה, ווי גערעדט מערערע מאל, האט אויך דער נאמען פונעם בעל המאמר א שייכות און גיט צו הבנה והדגשה צום ענין וואס רעדט זיך אין מאמר. דער נאמען ווער ס'זאגט עס מוז האבן עפעס א שייכות צו דעם צו דעם צו דעם מענטשן, מיט וואס ווערן די דריי עניינים הנ"ל מער מוסבר דערמיט וואס שמאי איז דער וואס האט זיי געזאגט. איז באוואוסט אין די מ'האט שוין געלערנט אסאך מאל אין ליקוטי שיחות אין די רש"י'ס ווען דער רבי ברענגט ווען רשי ברענגט אראפ א נאמען פון א וואס איינער וואס ס'זאגט דעם מאמר איז דא מוז מען דא זאגן אז דא ליגט עפעס אריינגעלייגט נישט אלעמאל ברענגט ער און דער רבי לערנט ארויס געוואלדיגע זאכן פון דעם נאמען וואס ס'גיבט צו א ביאור אין דעם אין דעם ענין דער רבי לייגט צו אויכעט אין א הארה זיבן און צוואַנציק אז אין ליקוטי תורה שיר השירים און אין כמה מקומות די גמרא אין תנו רבנן כיצד מרקדין ליקוטי תורה שיר השירים דיבור המתחיל אין ליקוטי תורה כיצד מרקדין ברענגט זיך אראפ די גמרא וואס ס'שטייט אז רבי מאיר דורש בשמא און ס'ווערט דערציילט א גאנצע מעשה אין גמרא יומא וואס רבי מאיר מיט אנדערע צוויי תנאים זענען געווען אין א פלאץ און ס'איז געווען ערב שבת זיי האבן געוואלט אוועקלייגן זייערע בייטלעך האט ר' מאיר געפרעגט וואס איז זיין נאמען, האט ער געזאגט זיין נאמען איז כידור, האט ר' מאיר געזאגט איך לייג נישט אוועק ביי אים, ווייל כידור איז כי דור תהפוכות המה, צום סוף איז געווען טאקע אז ער האט צוגענומען ביי די אנדערע צוויי האט ער צוגענומען, און ר' מאיר'ס האט ער נישט צוגענומען, זעה מיר אז ס'איז דאך דא אן ענין פון דעם נאמען, איז אויב שמאי האט געזאגט די דריי זאכן און מ'האט אויסגעקליבן די דריי זאכן, מוז מען טרעפן א שייכות פון שמאי צו די דריי זאכן פון דעם נאמען שמאי צו די דריי זאכן. האבן מיר דא דריי דריי דריי שאלות, די ערשטע זאך איז, די ערשטע שאלה איז וויבאלד אז אלע דריי פאלן זענען געשריבן געווארן צוזאמען פון שמאי איז דארף דאך זיין מן הסתם א סך פון אים, איז א ראיה די דריי האבן א שייכות איינער צו צווישן זיי, צווייטע זאך פארוואס איז שמאי נישט מוסיף ומלאכתך עראי, די דריטע שאלה וואס איז די שייכות פון די דריי פון די דריי זאכן פון די דריי פאלן צו דעם בעל המאמר וואס ער הייסט שמאי. אות ג' העט דער רבי אראפברענגען זייער א געשמאקן ווארט נוגע, ס'איז נישט שאלות אין די שיחה, עס איז נישט ענטפערן די שיחה, פאר דער רבי גייט ענטפערן די שיחה העט דער רבי ברענגען פשוט זייער א אינטערעסאנטע זאך וועגן דעם ענין פון לערנען פירושים אין פרקי אבות און אין אנדערע ערטער אנדערש ווי ס'לערנען די מפרשים

סעיף א', וואס מ'האט געברענגט דעם פירוש פון די אלע דריי זאכן, אז אז עשה תורתך קבע איז עיקר מלאכתך, עיקר עסקך ביום ובלילה זאל זיין תורה, און אמור מעט ועשה הרבה זאל זיין צו זאגן ווייניג און טון מער, ווי אברהם אבינו האט געזאגט ואקחה פת לחם, און דערנאך ויקח בן בקר רך וטוב, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות מיינט ווען דו ברענגסט אריין א מענטש אין דיין שטוב זאלסטו אים געבן זאלסטו אים נישט געבן זאלסט אים נישט געבן מיט א פנים א זויערן פנים אדער מיט א פנים אראפ כבושים בקרקע קוקן אויפן דר'ערד און נישט קוקן אויף אים דער מענטש זאל זיך פילן מאדנע און דער רבי האט געפרעגט אויף די דריי פירושים די שאלות וואס האט עס צוטון מיט מילי דחסידותא וואס ס'שטייט קלאר אין בבא קמא זאגט דער רבי איז כאן המקום להעיר אז כאטש דער מקור פון פירוש הנ"ל סעיף א' איז אין אבות דרבי נתן ס'ברענגט זיך אין אבות דרבי נתן ברענגט זיך דער ענין אין דעם פירוש אין שמאי, פון דעסטוועגן איז דא אן ארט אויך אויף א צווייטן אנדערש'דיגן פירוש, איז דא ארט צו זאגן א אנדער פירוש אויף דעם אויף די משנה, און ווי מען געפינט אין מסכת אבות בכמה וכמה משניות אז עס זענען דא גאר אסאך פירושים פון גדולי ישראל, ס'דא פירושים אויף פרקי אבות רשי, דער רמב ם, מחזור ויטרי, און נאך, ביז ס'דא פירושים אויף פרקי אבות פון אחרוני האחרונים, וועלכע האבן מפרש געווען אנדערש און אפילו היפכדיג פון די פירושים אין אבות דרב נתן. מ'זעט אז די ס'דא פירושים וואס זענען נישט נאר אנדערע פירושים, נאר ס'איז אפילו היפכ'דיגע פירושים, אמאל אנדערש קען זיין אז ס'נישט פארקערט ווי יענער זאגט, מ'זעט אז ס'דא אין די פירושים אנדערש ווי ס'שטייט אין רשי און אין רמב ם און אין מחזור ויטרי. און דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה אין איין און צוואַנציק להעיר מתוספות יום טוב אין נזיר פרק ה משנה ה, ער זאגט דארטן במה שפירש הרמב ם משנה דלא כפירוש הגמרא, דער רמב ם איז מסביר איינע פון די משנה'ס דארטן, נישט ווי ס'ווערט איינגעטייטשט אין די גמרא, שרייבט דער תוס' יום טוב מיט זיין לשון דרשות נתונה לפרש וכו'. זעה מיר אז ס'דא אזעלכע וועלכע האבן מפרש געווען אנדערש און אפילו היפכ'דיג פון די פירושים אין אבות דרב נתן. און האבן אויך מעודד געווען תלמידיהם נישט נאר זיי האבן מחדש געווען און להיפך נאר זיי האבן מעודד געווען זייערע תלמידים להתעמק ולחדש כיוצא בזה זאל זיך מתעמק זיין אין די פרקי אבות און זאל מחדש זיין אזוי ווי זיי האבן מחדש געווען כמובן אבער דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אבער ס'איז זייער פארשטאנדיג אז עס מוז זיין בתנאי מוחלט עס זאל זיין מתאים לכללי ודרכי לימוד התורה ס'מוז זיין אז ס'זאל האבן זאל האבן מיט די כללים און די דרכי פון תורה, נישט בויען נישט בויען בניינים אויף אייגענע אויף אייגענע סברות, מתוך זהירות אמיתית בכבוד גדולי התורה, ס'מוז זיין א זהירות אמיתית זייער שטארק אכטונג געבן אויפן כבוד גדולי התורה, און אכטונג געבן ווען מען שרייבט עס צו שרייבן מיטן גרעסטן כבוד לגבי די אנדערע וואס האבן געשריבן אנדערש, ופשיטא, פארשטייט זיך זיכער אז נישט שרייען קבלו דעתי, נישט ארום גיין און שרייען אז איך האב מפרש געווען עפעס אין פרקי אבות און דאס איז דער אמת און זייט מקבל מיין דעה. זהירות הכי גדולה אויף נישט מגלה אויף נישט מגלה זיין פנים בתורה שלא כהלכה ופסק הדין און אזוי ווייטער זאל זיין די גרעסטע זהירות אז ס'זאל נישט זיין כמגלה פנים בתורה נישט ווי הלכה און דער פסק דין.

ווי דער רבי ברענגט אראפ אין ירושלמי ווי דער ירושלמי זאגט אין סוף ברכות אז ס'רעדט זיך וועגן פטטיא דאורייתא וועגן רעדן וועגן תורה און זיי אלע זענען טבין אלע זענען גוט און ביי אמת'ע גדולי ישראל אין די שבעים פנים לתורה ביי די אמת'ע גדולי ישראל איז דא דער ענין פון שבעים פנים לתורה און בפרט אז ס'איז דא דער חיוב איז דאך דא א חיוב, ווי ער ברענגט אראפ אין אין אין דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין הלכות תלמוד תורה, און אין זוהר, און אין אגרת הקודש, און אין אין אין תניא, אין אין סי' ליקוטי, אין אגרת הקודש סימן כ"ו, ברענגט אראפ דעם זוהר לאפשא לה, לאפשא בה, וואס מיינט לאפשא בה? אז מען דארף אלעמאל צוגעבן אין תורה, מען דארף מחדש זיין, מען דארף זיך מעמיק זיין, און און נאכאמאל און נאכאמאל ביז מען איז מחדש עניינים אין תורה, וואס מער צוגעבן מחדש זיין אין תורה, ובמיוחד ווען לויט דעם פריערדיגן פירוש זענען פאראן ביי אים שוועריקייטן אין דעם ענין, בפרט אז בשעת ער לערנט עפעס און ער פארשטייט עס נישט ער האט שאלות אויף דעם, איז זיכער דא א ענין אז ער זאל זיך מעמיק זיין און מחדש זיין און זוכן תרוצים אויף דעם וואס ער פארשטייט נישט דעם פירוש פון יענעם. זאגט דער רבי דארף מען אוודאי זיך משתדל זיין אויף וויפיל שכלו קען דערגרייכן, א מענטש דארף הארעווען ווי טיף ער קען, וויפיל זיין שכל קען דערגרייכן, צו מפרש זיין באופן אז ס'זאל פארענפערט ווערן די קושיות וכו', די אלע קושיות דארף אים אראפגיין. דער אלטער רבי זאגט אין הלכות תלמוד תורה, הארה צוויי און דרײַסיק, בכל נפש וכל מי שיכול להשיג ולידע הרבה, יעדער איינער וואס קען לערנען טיפער און ער קען לערנען מער, ונתעצל, ער האט זיך געפוילט, ולא השיג וידע אלא מעט, ער האט נישט געארבעט, ער האט נאר געלערנט אביסל, זאגט דער אלטער רבי מורא'דיגע ווערטער, צריך לבוא בגלגול כו', ער דארף אראפקומען נאכאמאל אין גלגול צו מתקן זיין וואס ער האט נישט געטון אין יענעם גלגול ווי ס'דארף צו זיין אין לערנען, ואי אפשר לה להתתקן ולהשתלם בלתי ידיעה זו. די נשמה וואס איז אראפגעקומען קען נישט ווערן מתוקן, סיידן אז ער וועט אראפקומען און וועט נעמען דעם זאך וואס האט געהאט א שאלה אויף דעם און האט נישט פארשטאנען א פירוש אין חומש אדער אין פרקי אבות אדער אין גמרא און האט נישט געזוכט עס צו מזל זיין אז ער זאל עס פארשטיין. ממילא דארף ער זיך משתדל זיין אויף וויפיל שכלו קען דערגרייכן צו מפרש זיין באופן אז ס'זאל פארענטפערט ווערן די קושיות וכו', היות אז אן דעם וועט אים פעלן אין דער הבנה פון דעם ענין, ער וועט נישט זוכן קיין ענטפער פעלט אים די הבנה, ער האט דאך שאלות אויף יענעם פירוש. און דאס איז דאך א הכרח אין לימוד תורה שבעל פה, דאס איז דאך א הכרח אין לימוד תורה שבעל פה, ווי מיר האבן שוין געזאגט אפאר מאל אז דער אלטער רבי זאגט אין הלכות תלמוד תורה אז בשעת ס'קומט צו לערנען תורה שבכתב איז נישטא דער ענין פון דער הכרח צו פארשטיין, און אז איינער, און אפילו איינער וואס לערנט תורה שבכתב אן פארשטיין דארף ער מאכן ברכת התורה, מה שאין כן ווען ס'קומט צו תלמוד, ווען ס'קומט צו בעל פה, יעמאלט מוז ער, מוז ער, מוז ער פארשטיין. אויב ער זאגט למשל א גמרא, ער נעמט א גמרא און ער זאגט עס אזוי ווי תהלים און ער פארשטייט נישט, דארף ער אפילו נישט מאכן קיין ברכת התורה. ממילא קומט אויס, ס'איז דאך אויס א הכרח פון דעם, האט דער רבי אוועקגעלייגט א יסוד, אז מ'דארף וויסן אז דאס וואס מ'גייט לערנען, אנדערש ווי צו לערנען ווי ווי מ'האט געלערנט, בפרט אז מ'האט אויף דעם שאלות און מ'פארשטייט עס נישט, איז ממש א חיוב אז מ'זאל זוכן ביז מ'וועט פארשטיין, ביז דער ענין ווערט פארשטאנדיג.

און נאכדעם איז געווען אויך די דריי דיוקים וואס דער רבי האט געפרעגט אויף דעם ענין פון די משנה, וואס די דריי דיוקים איז צוגעגעבן צו דעם ענין, וואס איז די שייכות פון די דריי פאלן וואס שמאי האט געזאגט, און פארוואס זאגט ער נישט דעם סוף עשה תורתך קבע און ער ענדיגט נישט צו מלאכתך עראי, און אויך ווי גערעדט אז ס'דארף האבן א שייכות מיט דעם בעל המאמר, וואס טוט דא אויף דער בעל המאמר פארוואס דווקא ער האט מחדש געווען די דריי זאכן, אות ד. ויש לומר דעם ביאור אין דעם. אות ד' דער רבי אין דעם ביאור די משנה פון שמאי אומר וכו' קומט בהמשך צו דער דערמאנטער משנה אין אנהייב פון פרק ס'א המשך צו דעם צו משנה א' אין דעם פרק על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים אז עס זענען דא דריי זאכן וואס יעדע איינע פון זיי איז אן עמוד וואס האלט אויף דעם עולם דער עולם שטייט אויף דריי עמודים יעדער איינער פון די דריי תורה עבודה און גמילות חסדים זיי זענען די דריי עמודים וואס די וועלט שטייט אויף דעם, און דעריבער ווען א מענטש קען זיך נישט פארנעמען בכל לבבו ונפשו ומאודו מיט די אלע דריי צוזאמען, וואס טוט מען א מענטש וואס ער קען זיך נישט פארנעמען מיט אלע דריי מיטן גאנצן הארץ און מיטן גאנצן נפש, מיט זיין גאנצן וויל, מיטן גאנצן מאוד, ובכל מאודו, מיט די אלע דריי זאכן, זאגט דער רבי, דארף ער זיך אויסקלייבן לכל הפחות איין עמוד קו פון די דריי, ער דארף זיך אויסקלייבן איין קו, איין עמוד פון די דריי. אין וועלכן ער זאל אריינטאן זיין עיקר חיות און התעסקות, און די אנדערע צוויי קומען דערנאך, סיידן עס איז אן ענין שהזמן גרמא וכיוצא בזה כמבואר בשולחן ערוך, א מענטש דארף זיך אפקלייבן איינע פון די דריי זאכן וואס ער קען עס טון מיטן גאנצן לבבו נפשו ומאודו, און די אנדערע צוויי חס ושלום נישט אויף נישט טון, נאר ס'קומען זיי קומען דערנאך, נאך וואס ער האט זיך פארנעמען מיט דעם יסוד, ער האט זיך אויסגעקליבן אדער תורה, אדער עבודה, אדער גמילות חסדים, דאס איז זיין לעבן, דאס טוט ער בכל לבבו ובכל נפשו, די אנדערע קומען נאכדעם. סיידן זאגט דער רבי אז ס'איז דא א ענין וואס הזמן גרמא, אז מען דארף לייגן תפילין אינדערפרי קען ער נישט זאגן אז ערשט טוט ער חסד אדער ערשט לערנט ער, דארף מען לייגן תפילין, איז ממילא ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך א זאך וואס הזמן גרמא איז דאס גובר אויף דעם, אבער בפשטות דארף א מענטש זיך אפקלייבן איינע פון די דריי זאכן. דער רבי לייגט צו אין די הערה, ס'איז דא א גמרא אין שבת, במאי זהיר טפי, די גמרא זאגט דארטן אבוך במאי הוה זהיר טפי, אז דאס איז א ענין פון פון איינעם וואס ער האט זאכן וואס אין דעם איז ער מער זהיר ווי אין אנדערע זאכן. דער רבי לייגט צו אויכעט אז די גמרא זאגט אין קידושין אז ס'איז אויכעט דא דער מאמר חזל תלמוד גדול או מעשה גדול איז דאס אויכעט די זעלבע זאך ס'איז דא דער ענין פון פון תורה און ס'איז דא עבודה און ס'איז דא גמילות חסדים דאס איז דער ענין פון אדער תלמוד אדער מעשה בקיצור דער רבי זאגט אז איינער דארף זיך אויסקלייבן איין זאך און בשייכות מיט דעם. בהמשך צו דעם וואס די משנה זאגט אז על שלשה דברים העולם עומד, און א מענטש וואס קען נישט טון אלע דריי זאכן צוזאמען, פאדערט מען פון אים אז ער זאל זיך אויסקלייבן איין זאך און אין דעם זאל ער לעבן, און טון די אנדערע זאכן זאלן קומען דערנאך, בשייכות מיט דעם קומט שמאי און זאגט א המשך צו דעם, קומט שמאי און זאגט, לויטן דרך פון מילי דחסידותא,

ער קען זיין ווי זבולון ווי רשי טייטשט אין פרשת ויחי, און זיין פון די מארי עובדין טבין, וואס קען ער טון אז באופן אז זיין עיקר עבודה זאל זיין אין קו פון גמילות חסדים, מען זעט אז ס'איז דא מארי עובדין טבין און ס'איז דא מארי תורה, אזעלכע וואס זייער גאנצער ענין איז לערנען, קען ער זיך דאך אויסקלייבן איינע פון די דריי. קומט שמאי און זאגט אז מילתא דחסידותא אויף דעם וואס עס שטייט אז עס איז דא ג' דברים, און יעדער איינער קען זיך אויסקלייבן וואס ער וויל, קומט שמאי און זאגט און איך זאג דיר, איך בין דיר מחדש אז מצד מידת חסידות דארף ער אויסקלייבן דעם קו פון תורה, אז זי זאל ביי אים זיין דער קבע און דער עיקר. און דעריבער איז דאך נישט מתאים דער אויספיר פון ומלאכתך ארעי, דא איז דרך אגב, מיטן סוף וועט שוין ווערן פארשטאנדיג איינע פון די דריי שאלות, האט דער רבי געפרעגט פארוואס ברענגט נישט שמאי דעם המשך פון דעם מאמר, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, זאגט דער רבי דערפאר ברענגט ער נישט די מלאכתך ארעי, ווייל דא איז נישט די כוונה צו שולל זיין מלאכה, דא קומט מען נישט שולל זיין מלאכה, חס ושלום, דא קומט מען זאגן אז ס'איז דא דער ענין פון תורה און עבודה וואס דאס איז מלאכה און ס'דא גמילות חסדים, אבער שמאי זאגט דו זאלסט אויסקלייבן דעם עיקר זאלסט אויסקלייבן תורה און זאלסט מאכן עיקר, עס קומט נישט זאגן חס ושלום מלאכתך ארעי, ס'איז נישט שייך צו זאגן אויף מצוות אויף מאכן ארעי, נישט אויף עבודה נישט אויף גמילות חסדים אז ס'זאל זיין ארעי, דערפאר זאגט ער עס נישט. ווייל דא איז נישט די כוונה צו שולל זיין מלאכה, דערפאר ברענגט ער דאס נישט אז עס זאל נישט זיין בדרך קבע, נאר צו מדגיש זיין און אויסטיילן דעם קבע פון תורה לגבי די קווים פון עבודה און גמח. ער קומט דיר זאגן עשה תורתך קבע, אז דא האט די משנה געזאגט אין ערשטן משנה האט געזאגט אז ס'דא דריי זאכן, אז די דריי עמודים וואס אויף דעם שטייט די וועלט, ממילא אז ס'שטייט אויף דעם די וועלט דארף מען דאך טון אלע דריי, אבער ס'קען דאך נישט זיין א איד וואס, א מענטש וואס ער קען זיך נישט פארנעמען מיט אלע דריי ווי די לשון פון רבי'ן בכל לבבו ונפשו ומאודו זאל ער זיך אויסקלייבן איינע, קומט שמאי און זאגט אז אויב אויסקלייבן זאלסטו אויסקלייבן דווקא דעם ענין פון תורה, און דערפאר ברענגט ער נישט אראפ דעם אנדערן חלק ווייל ס'איז נישט שייך דא. דערמיט איז מובן פארוואס ער פירט אויך נישט אויס נאכדעם ווי ער זאגט תורתך קבע אז עבודה און גמח זאלן זיין באופן ארעי, דער רבי איז ממשיך צו זאגן פארוואס ער זאגט נישט אז עבודה און גמח זאלן זיין באופן ארעי, ווארום די הוראה עשה תורתך קבע איז געזאגט געווארן אויך צו מארי עובדין טבין. אפילו איינער וואס ער טוט גמילות חסד א גאנצן טאג איז אויף אים גייט אויכעט דער עשה תורתך קבע וואס זייער רוב התעסקות איז נישט אין תורה זיי זענען יוצא אפילו מיט פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית ווי ס'ווערט געפסק'נט ווי די גמרא זאגט אין מנחות און דער רמא פסק'נט אזוי און דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך אז דא אידן וואס זייער ענין איז פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית מיט דעם זענען זיי יוצא דעם ענין פון עשה תורתך קבע. ממילא קען ער נישט זאגן דא ומלאכתך עראי, ס'קען נישט זיין, ס'מוז זיין ביי זיי אויכעט דער קבע, אויף דעם פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית מוז זיין א קבוע'דיגע זאך, נאר אין קו פון גמילות חסדים, פון זייער עבודה דאך און התעסקות איז אין קו פון גמילות חסדים, פון דעסטוועגן לכאורה אויב דו זאגסט אז זייער עבודה איז מארי עובדין טובין, פאדערט זיך אויך ביי זיי דער ענין פון תורתך קבע, ווי קען זיין ביידע זאכן צוזאמען? זאגסט דאך אז ער טוט א גאנצן טאג אינעם ענין פון דעם, ווי קען זיין ביי אים דער ענין פון תורתך קבע? זאגט דער רבי דער לימוד התורה אין דעם זמן מועט בכמות, ווי תורה זאגט אים אז ער איז מחויב פרק אחד שחרית פרק אחד ערבית אדער ער האט מער צייט דארף ער טון מער, זאל זיין קבוע באיכות, וואס מיינט קבוע באיכות? לשון פון רעבן, איינגעקבע'ט אין נפש.

דער קביעות בנפש איז אז ער לערנט טאקע נאר פֿופֿצן מינוט, ער לערנט טאקע נאר דעם פרק אחד שחרית, אבער דאס וועט אים שיינען און לייכטן דעם גאנצן טאג, פרק אחד ערבית וועט אים געבן א שיינונג אין דעם גאנצן אין דעם גאנצן נאכט זיינע, ממילא קען שמאי נישט זאגן עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי, חס ושלום ס'איז נישט עראי, דערפאר האט ער געברענגט נאר עשה מלאכתך, און זייער געשמאק וואס. שמאי קומט אונז דאס זאגן, און אינעם ערשטן פאל זעהן מיר שוין ווי דא איז דא דער ענין פון מילי דחסידותא, פשוט מבהיל על הרעיון ווי געשמאק ווי די רבי טייטשט עס אויס און מ'זעהט נאך ווייטער ווי געשמאק דאס איז אין די אנדערע פאל. ועוד, די רבי לייגט נאך צו צו דעם, די לשון עראי איז נישט מתאים לגבי עבודה און גמילות חסדים. בשעת מען רעדט אין די מען זאגט דעם לשון עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי רעדט מען וועגן מלאכה כפשוטו, דא רעדט מען דאך וועגן וועגן דעם ענין פון עשה תורתך קבע רעדט מען עס לגבי די דריי זאכן וואס איז די עמודים פון עולם, קען איך נישט זאגן עראי אויף עבודה און גמילות חסדים, ווייל זיי זיינען עניינים עיקריים ויסודיים אין עבודת השם, און זיי מוזן זיין אין אן אופן פון קבע,

מילתא דחסידותא, פון מילי דחסידותא, און לפנים משורת הדין. ה. נאך דער הוראה, יעצט וועט מען גיין צום צווייטן פאל פון שמאי. נאך דער הוראה אז צווישן די דריי קווין איז דער קו התורה דער עיקר, תורתך קבע, ווי געזאגט פריער, איז שמאי ממשיך צו מבאר זיין אין וואס פאר אן אופן ס'דארף זיין דער עיקר לימוד בתורה. ער האט דאך אוועקגעלייגט א יסוד אז ס'דארף זיין תורתך קבע, צווישן די דריי זאכן וואס די משנה האט געזאגט על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, זאגט ער דיר אז דארפסט זיך אויסקלייבן איינע אז די תורה דארף זיין דער ענין פון קבע, קומט ער דיר זאגן ערשט אין צווייטן חלק אין וואס פאר אן אופן ס'דארף זיין דער עיקר לימוד בתורה, ער קומט דיר זאגן ווי אזוי מ'דארף עס טון. וויבאלד אז חזל זאגן. חזל זאגן דאך אז גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. די גמרא זאגט אין קידושין אז תלמוד גדול, פארוואס איז תלמוד גדול? פארוואס איז תלמוד גרעסער? וואס תלמוד ברענגט דיר צו מעשה, אז דו וועסט נישט לערנען, וועסטו נישט וויסן וואס צו טון. וואלט מען געקענט דערפון ארויסדרינגען, איז לויט דעם, לויט די גמרא, לויט דעם רזל, וואס זיי זאגן גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה, וואלט מען געקענט דערפון ארויסדרינגען, אז מען דארף זיך אפגעבן נאר מיט לערנען אין אן אופן פון אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא.

אז ער וועט לערנען תורה ווייל ער וויל ווערן ער פארשטייט אז מען דארף לערנען אז דער גרויסקייט פון תורה איז אז מען זאל וויסן ווי אזוי צו טון די מצוות וועט ער לערנען אלץ אויף אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא דאס וועט זיין זיין עיקר לערנען און ביז אז ער וועל ביז אז ער וועט לערנען אויף א אופן אז ער וויל ווערן א פוסק בישראל קומט שמאי און זאגט אים בהמשך צו דעם איך האב דיר געזאגט אז עס דארף זיין תורתך קבע זאג איך דיר דערפאר באווארנט ער באלד און זאגט אמור מעט דער עסק התורה אין דעם סוג פון אמור זאגן די מסקנא לפסק הלכה דאס דארף זיין מעט דער עיקר און רוב הלימוד דארף זיין לימוד התורה לשמה ביז אפילו על דרך ווי ס'שטייט דרוש וקבל שכר שטייט נישט דער ענין פון פון לערנען אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא אדער ווערן א פוסק בישראל אדער לערנען נאר ווי מ'דארף פסק'נען אדער ווי ס'שטייט יגדיל תורה ויאדיר, א תורה דארף ווערן, מ'דארף גרעסערן, ווי געזאגט פריער דעם לשון לאפשא בה, במילא זאגט שמאי אמור, וואס איז דער לשון פון אמור? דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אז ס'שטייט אין ס'שטייט אין גמרא אין שבת און אין תענית איזהו תלמיד חכם זה ששואלין אותו דבר הלכה ואומר, וואס מיינט אומר? אומר מיינט אז ער פסק'נט, קומט שמאי און ער זאגט אים אז זאלסט געדענקען אט דעם אמור די הלכות וואס דו לערנסט, די תורה וואס דו לערנסט, אויף צו קענען פסק'נען הלכה זאל עס זיין מעט, זאל זיין ווייניג, וואס איז דער עיקר? דער עיקר פון רוב לערנען זאל זיין לימוד התורה לשמה, דרוש וקבל שכר, יגדיל תורה ויאדיר, און דער רבי לייגט צו אין די הערה נאך מער, שטייט אין פרקי אבות אליין שטייט, אין פרק ו' ווען די משנה רעכנט אויס די ארבעים ושמונה דברים וואס התורה נקנית בהם, איינע פון די זאכן איז ואינו שמח בהוראה, און אדרבה ווי שטייט אין שלחן ערוך אין טור שלחן ערוך, ואדרבה צריך להיות ירא הוראה, איז דאס איז וואס שמאי קומט און זאגט אים ווי אזוי מען דארף לערנען, פארוואס זאלסטו לערנען? ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן, ס'מצוה הקדוש ברוך הוא, לערנען אליין איז די מצוה, מען רעדט נישט דא וועגן דעם ענין פון לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא. וויבאלד אזוי קען זיך עימיצער טועה זיין אין דעם צווייטן קצה, אזוי ווי דער ערשטער קען מאכן א טעות און זאגן אז דער עיקר לערנען איז גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשה, וועל איך לערנען נאר זאכן לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא, נאר ווי מ'קען פסק'נען הלכה למעשה און ווערן א פוסק בישראל, אויב אזוי קען דאך א צווייטער ווערן א טעות אין צווייטן זייט, ער קען מיינען היות אז דער קבע און הדגשה אין לימוד התורה דארף זיין נישט דווקא צו פסק'נען להלכה למעשה ובפועל ממש, איז אפשר דערפון משמע אז קיום המצוות בכלל מעשה איז א זאך וואס פאדערט נישט חס ושלום קיין קביעות צו מקיים זיין זיי מיט מסירה ונתינה. אויב דו זאגסט מיר אז אמור מעט אז אין דעם ענין פון פסק'נען דארף זיין מעט, דאס הייסט אז איך זאג אז דער עיקר איז דער לערנען און נישט דער עיקר איז די מעשה, קען ער זיך אפלערנען פון דעם אז דער עיקר אז מעשה איז ביי אים חס ושלום אן קביעות און זיי מקיים זיין אן מסירה ונתינה. יעצט וועט קומען די יעצט וועט קומען דער צווייטער חלק אין דעם דעם אין דעם צווייטן פאל דער צווייטער פאל האט דאך צוויי חלקים אמור מעט ועשה הרבה קומט שמאי און זאגט אים אזוי דער ערשטער חלק איז אמור ווען ס'קומט צו פסק'נען איך הייס דיר זאג די תורה די תורה זאגט דיר על שלושה דברים עולם עומד זאג איך דיר אז אז אין מילי דחסידותא דארף זיין דער ענין פון דעם עיקר דארף זיין דער קבע דארף זיין אין תורה, ווי געזאגט פריער דער מסביר געבט דעם חילוק ווי ס'קען זיין אז א גאנץ טאג טוט ער חסד און פון דעסט וועגן איז ביי אים דער קבע דארף זיין אלעמאל די תורה ווייל ס'איז איינגעקארבט און ס'איז אין נפש. יעמאלט ווערט דאך א שאלה ווי אזוי טוט מען עס? זאגט ער אים אמור מעט, ווען ס'קומט צו פסק'נען די הלכות איז מעט, זאלסט לערנען ווייל דער אייבישטער האט דיר געהייסן לערנען, אויב אזוי קען דאך א צווייטער מאכן א טעות אין צווייטן און זאגן אויב דו זאגסט מיר אז דער עיקר איז דער לערנען עס דארף זיין קבע מיט אלע זאכן איז ס'וועט קומען צו מצוות וועט נישט זיין אזא קביעה און ס'וועט נישט זיין אזוי במסירה ונתינה איז דעריבער מוסיף און זאגט אויך ועשה הרבה שמאי ממשיך און ער העלפט ארויס די מענטשן ווי אזוי צו קומען צו דעם ריכטיגן וועג אין מילי דחסידותא ווי אזוי זיך צו פירן. עשה תורתך קבע עס דארף זיין דער ענין פון קבע און ער איז נישט ממשיך דעם ענין פון מלאכתך עראי ווייל ווי געזאגט פריער ס'פאסט נישט דא אריין, נאכדעם זאגט ער אים אמור מעט און ועשה ו און ס'וועט זיין זייער געשמאק די שאלה פון די שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט אז מ'האט אויסגעקליבן פון שמאי דווקא די דריי מוז האבן א קשר איינער מיטן צווייטן, דא געוואלדיג ווי מ'האט שוין א קשר פונעם ערשטן מיטן צווייטן. און דעריבער איז מוסיף און זאגט אז ועשה הרבה, אמת טאקע אז אין עסק התורה גופא דארף נישט זיין די הדגשה עיקרית, אויף ווערן א פוסק און פסק'נען דינים להלכה למעשה, ווי געזאגט פריערט, עסק התורה דארף זיין ווייל דער אייבשטער האט געהייסן לערנען, אבער עס מוז זיין די הנהגה פון ועשה הרבה, זאלסט נישט זאגן מיט דעם וואס איך זאג דיר אמור מעט אז מ'דארף לערנען נאר ווייל דער אייבשטער האט געהייסן, קומט אויס אז אין מעשה המצוות וועל איך חס ושלום מיקל זיין צו זיין אן א קביעות און אן מסירה ונתינה, זאג איך ניין, זאגט שמאי ווייטער ועשה הרבה אז די עשיית המצוות זאל זיין מיט א ריבוי גדול סיי אין כמות און סיי אין איכות, מען קען זיך נישט ארויסדרייען דא, וואס מער מצוות און מיט וואס מער חיות און התלהבות, איינע פון די שאלות איז געווען וואס דער רבי זאגט, אז ס'איז געווען דארט זייער קלארע ווערטער, אז א איד, אויב א איד האט די יכולת צו טון אסאך מצוות ומעשים טובים, דארף ער דאס טון, וואס זאגט אים שמאי, אמור מעט ועשה הרבה, אינגאנצן אנדערש האט פשט דער ועשה הרבה.

אות ו', וויבאלד אז לדעת שמאי דארף זיך א איד בעיקר אפגעבן מיט לערנען תורה לשמה, יע, דאס האט מען געזאגט פריערט אז מען דארף לערנען די תורה ס'זאל זיין לשמה, אפילו נישט אויף צו פסק'ענען הלכות, ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, אין אן אופן פון אמור מעט, קען ביי איינעם זיך אפלייגן עפעס א אנדער סארט פראבלעם. דערפאר וועט קומען דער דריטער דער דריטער פאל אין די משנה פון דאס והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות ובהקדם דער רבי וועט צולייגן קודם א הקדמה נאכדעם וועט ער זאגן וואס א מענטש קען מאכן א טעות ווייל דאס האט אים געזאגט אמור מעט האט אים פריער שוין געזאגט איין טעות וואס ער קען מאכן זאגט אים שמאי ניין ועשה הרבה יעצט קומט ער אים זאגן נאך א זאך וואס ער קען מאכן א טעות וואס קען מען מאכן א טעות עס וועט דער רבי מסביר זיין ס'איז ידוע ס'איז דא אין חסידות ווערט אראפגעברענגט פון רבן רש"ב און פון פריערדיגן רבן דער אונטערשייד צווישן די תכונות פון מוחין וואס דאס איז שכל און מידות, יעדער מענטש האט מוחין, אין קאפ איז דא די מוחין און אין הארץ איז דא די, פון הארץ קומט די מידות, אז מוחין איז זייער ענין צוליב דעם אדם ווי ער איז פאר זיך, מוחין איז געמאכט געווארן פאר זיך, און מידות זענען צוליב דעם זולת. מידות איז געמאכט געווארן פאר א צווייטן, און דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק ווי דאס איז, נאר דערמאנען, ווי ס'ווערט דערמאנט אין דעם מאמר פון פריערדיגן רעבן וואס די אלע בר מצוה בחורים זאגן אז אברהם אבינו איז געווען מידת החסד, און אז ס'איז געקומען דעם טאג וואס איז געווען שלישי למילה איז געווען הייס און ס'איז נישט געקומען קיין מענטשן איז ער געזעצן ביים טיר און געזוכט מענטשן, פארוואס? ווייל אז ס'איז נישטא קיין מענטשן ווערט זיין מידת החסד בטל אינגאנצן, מידות האט צו טון מיט א צווייטן מענטשן, מה שאין כן מוחין האט צו טון מיט דיר אליין. דער רבי וועט עס מסביר זיין גאנץ געשמאק, דאס הייסט אז די התעוררות און ווירקונג פון די מידות קען זיין נאר בשייכות צו א צווייטן, הא, אז איך האב נישט קיין צווייטן קען איך אים נישט טון קיין טובה, צו וועמען מען האט דעם רגש פון אהבה, אדער פאר וועמען ער האט מורא וכו', אז ס'איז נישטא קיין צווייטער האב איך פאר אים נישט קיין מורא, אז איך שטיי לעבן רעבן כאפ איך א ציטער, אז איך אז איך זע א איד א צובראכענער גיב איך אים גיב איך אים צדקה, איך העלף אים ארויס, אבער אז ס'איז נישטא קיינער איז ווערט בטל די גאנצע מעשה. דאס איז אלץ ביי מידות. ביי מוחין איז עס להיפך. נישט בלויז זיינען מוחין נישט בשביל הזולת, נישט נאר מוחין איז נישט פאר א צווייטן, נאר אדרבה, ס'איז נאך אסאך טיפער, דער זולת איז גאר גורם א בלבול המוחין, ווען דו ווילסט זיך מעיין זיין און מעמיק זיין אין א זאך וואס דו ווילסט לערנען, ווילסטו עפעס הערן א דבר תורה אדער ווילסט זיך אליין מעמיק זיין, איז אז א צווייטער וואס שטייט לעבן דיר אדער לערנט מיט דיר שטערט דיר גאר. כידוע אז צוקומען צו השגת השכל כדבעי, איינער וויל צוקומען צו השגת השכל ווי ס'דארף צו זיין מיט די גרעסטע טיפקייט, בפרט די השגה פון עצם השכל וואס איז העכער פון מידות, בדרך כלל איז שכל,

העכער פון מידות, העכער פון פסקי הלכה, קען דער אדם דווקא דורך התבוננות והעמקה, ווען ער איז בהתבודדות, אפגעזונדערט ווערן פאר זיך. איז אז א מענטש וויל צוקומען צום עצם השכל וואס איז גאר העכער פון מידות, און ס'איז העכער אפילו פון פסקי הלכה, קען דער אדם דווקא, ווי קען ער אנקומען צו דעם? דורך התבוננות והעמקה, ווען? ווען ער איז בהתבודדות, בהתבודדות מיינט אפגעזונדערט פאר זיך, און ממילא לויט ווי מ'האט ערשט געזאגט די הקדמה אז דער ענין פון מוחין און מידות איז אינגאנצן אנדערש איינע פון די אנדערע, איז דורך דעם וואס שמאי זאגט אים אמור מעט אז אין פסקי הלכה זאל זיין מעט, קען מען קומען צו דער מסקנא

און התבוננות און העמקה, און ס'קען נישט זיין אנדערש, קען ער קומען צו א מסקנא, א געוואלדיגע און מורא'דיגע מסקנא, אז ס'דארף זיין אפגעזונדערט פון דעם זולת, און אויב יע צוזאמען מיט אנדערע, אויב ער וויל, אויב מ'זאגט אים יא אז ער דארף האבן א חבר, ער דארף האבן חברותא, איז דאס נאר מיט אזא חברותא וואס וועט אים ברענגען א יתרון און תועלת אין זיין לימוד התורה, יעמאלט וועט ער נעמען א חברותא, דאס קען זיין זיין טעות, וואס איז ער ממשיך אין זיין טעות? ער וועט מאכן דיבוק חברים, פלפול התלמידים, דאס איז פון די זאכן וואס התורה נקנית, פון די אַכט און פֿערציק זאכן וואס די תורה איז נקנית ווי עס שטייט אין אבות פרק ו' משנה ו', כיוצא בזה, ווי רז"ל, די גמרא זאגט אין תענית און אין מכות, הרבה למדתי מרבותי ומחבריי וכו' ומתלמידיי יותר מכולם, ער וועט נעמען א תלמיד, ער וועט נעמען א חברותא, אבער וועמען? ווען ס'וועט זיין איינער וואס ס'קען זיין ביי אים מתלמידי יותר מכולם, אזא תלמיד וואס א תלמיד חריף כ'וועל זיך קענען אפלערנען פון אים, אבער די מענטשן וואס זיין התחברות מיט זיי וועט אים נישט צוגעבן אין תורתך קבע, ס'וועט אים גארנישט צוהעלפן אין תורתך קבע, וואס איז תורתך קבע? לערנען לשם שמים ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן לערנען, און לערנען מיט העמקה, און לערנען נישט אלס. אלס לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, ווערן א פוסק, א פוסק הדור אדער פוסק ווי זאגט דער רבי דעם לשון, ווערן א פוסק בישראל, נאר ער לערנט ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, דארף עס דאך זיין אויף א אופן פון פון העמקה, עס דארף דאך זיין אין א אופן פון קבע ממילא איז מענטשן וואס זיין התחברות מיט זיי וועט אים נישט צוגעבן אין תורתך קבע ווי שמאי זאגט, דארף ער זיי אויסמיידן, מרחיק זיין זיי, און נישט האבן צוטון מיט זיי כלל, ער האט מיט זיי נישט וואס צו האבן קיינע קיינע געשעפטן. ממילא קען מען דאך אפלערנען פון דעם אויף אזא סארט אופן, יעצט קומט שמאי קומט און זאגט אים דעם דריטן פאל, דער ערשטער פאל זאגט ער אים מלאכתך עשה תורתך קבע, דער ענין פון אז דא די דריי דריי קווים דריי עמודים איז אויסקלייבן, זאג איך דיר מילתא דחסידותא אז מען דארף אויסקלייבן דעם ענין פון תורה, לערנען תורה לשמה ווייל דער אייבישטער האט געהייסן לערנען תורה, נישט לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, ווי מאכט מען עס?

גמילות חסדים ער לויפט ארום העלפן אנדערע מענטשן איז זייער גוט אבער ביי דיר דארף זיין דער ענין פון תורה דאס דארף זיין קבע און די אנדערע איז על פי תורה קען מען זיך אויסקלייבן וואס מען וויל קומט שמאי און זאגט אז מילתא דחסידותא זאל זיך אויסקלייבן דווקא תורה ווי קען מען זיך אויסקלייבן דווקא תורה זאל זיין קבע זאגט ער אמור מעט ועשה הרבה אז דער לערנען דיינער זאל זיין אין א אופן פון תורה לשמה ווייל דער אייבישטער האט געהייסן נישט אויף נישט נישט לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא קען דאך א מענטש מאכן א טעות און זאגן, אויב נישט אויב נישט אויב נישט אויב נישט אויף א אופן לאסוקי שמעתתא, עס קומט אויס אז דער לערנען איז דער עיקר, אויב אזוי וועט ער זיין אין מצוות נישט אזוי אריינגעווארפן, זאגט דער רבי ניין, זאגט ער אים, עשה הרבה, אמור מעט ועשה הרבה, די מצוות זאלן זיין אסאך בכמות, אסאך באיכות, און מיט חיות און מיט התלהבות, יעצט קומט שמאי און זאגט אים אויב אזוי קען דאך א מענטש מאכן נאך א טעות, דו זאגסט מיר אז ס'דארף זיין דער ענין פון תורה זאל זיין קבע, מיינסטו מיר צו זאגן אז איך זאל זיך פארטיפן און לערנען ממש בהתבודדות מיט אלס, האב איך נישט קיין שייכות מיט אנדערע מענטשן, וועמען וועל איך יא האבן שייכות? מיט איינעם וואס איז מתלמידי יותר מכולן, אזא תלמיד וואס ער קען מיר צוגעבן עפעס, אבער איינער וואס קען מיר גארנישט צוגעבן? אזעלכע מענטשן וואס קענען גארנישט צוגעבן, פארוואס זאל איך זיך מתחבר זיין מיט זיי? איז דער לשון פון רבי'ן צו מרחיק זיין און נישט האבן צוטון מיט זיי כלל. ממילא קומט קומט שמאי און לערנט די מענטשן אין דעם דריטן פאל וואס צו טאן. אויף דעם קומט די באווארעניש אין דריטן פאל פון שמאי'ס מימר, און מ'וועט פארשטיין יעצט אז דאס איז מילתא דחסידותא און ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'ווייס שוין פון פריערט, ווי געזאגט פריערט, ואהבת לרעך כמוך, דאס איז זאכן וואס מ'קען זיך אליין אפלערנען אדער אפילו פון א פסוק. זאגט ער, שמאי, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שטייט נישט מקבל אדם, מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הגם אז זיין עיקר התעסקות איז אין לימוד התורה, און אין אן אופן פון קבע און אמור מעט, ווי גערעדט פריער, קבע איז אז דאס איז איינגעקבע'ט אין אים און דאס איז זיין ענין און ער לערנט ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, אין אן אופן פון אמור מעט, דער אמור, פסק'נען, אמור פון לשון פסק'נען, איז מעט, און דער עיקר איז ביים תורה, דארף עס אים נישט אפהאלטן פון אויפנעמען יעדן איינעם, דארף אויפנעמען יעדן איינעם אן אויסנאם מיט א סבר פנים יפות, דאס הייסט אויך אזא אדם וואס זיין באקענען זיך מיט אים, זיין התחברות מיט אים, וועט נישט ברענגען קיין תועלת אין זיינע עניינים, נישט נאר ניט אין קו פון לימוד התורה, נאר אויך נישט אין קו פון גמילות חסדים וכו', ער דארף נעמען אפילו אזעלכע מענטשן וואס ער האט פון זיי קיין תועלת נישט אין זיינע עניינים, נישט נאר און נישט נאר אז ער האט נישט ער גיט אים נישט קיין הוספה אין לימוד התורה ווי מתלמידי יותר מכולם, נאר אפילו ער גיט אים נישט קיין הוספה אין גמילות חסדים, ער דארף נישט קיין גמילות חסדים פון אים, אויב ער דארף נישט קיין גמילות חסדים פון אים וואס האט ער מיט אים? פון דעסט וועגן דארף ער אים נישט סתם מקבל זיין, נאר בסבר פנים יפות דווקא, איינער א מענטש וואס פשוט א איד קומט אריין צו אים אין שטוב, א איד קומט צו אים, זאלסטו אים אויפנעמען בסבר פנים יפות, אפילו ער וועט נישט צוגעבן אין דיין לערנען ווי גערעדט פריערט אז דארף זיין דער דער ענין לערנען לשמה און דער ענין פון לערנען אין א אופן פון אמור על פי הלכה מעט, זאלסטו געדענקען אז א מענטשן דארף מען אויפנעמען אויפן שענסטן אופן וואס ס'קען זיין, דווקא אז דער אדם זאל זען און מרגיש זיין אז ער נעמט אים אויף און פארנעמט זיך מיט אים מיט צופרידנקייט און איבערגעגעבנקייט, דאס איז א ענין פון מילתא דחסידותא. אות ז', לאחרי כל הנ"ל איז שוין זייער געשמאק מוסבר, ערשטנס ווי קומען די אלע דריי זאכן וואס שמאי זאגט, און ווי איינער פילט אויס דעם צווייטן, און ווי ס'איז אלעס מילתא דחסידותא לפנים משורת הדין. לאחרי כל הנ"ל שטעלט זיך די שאלה, ווי אזוי קען מען אויספירן די אלע הוראות צוזאמען? ווי קען א מענטש אויספירן אלע זאכן צוזאמען דא? שמאי גיט אים דריי הוראות, און יעדער איינע איז א סתירה צו די אנדערע, און דו מאנסט פון אים אז ער זאל טון אלע דריי זאכן צוזאמען. וויבאלד זיי זענען פארט בסתירה איינע צו די אנדערע, כנזכר לעיל, ווי געזאגט פריערט, אז א מענטש קען טראכטן אז דו זאגסט מיר עשה תורתך קבע, און אויף מצוות נישט אזוי אכטונג געבן, ווי מאך איך עשה תורתך קבע, און אמור מעט איך זאל נישט פסק'נען אזוי שטארק, וועט די מצוות נישט זיין ביי אים אזוי שטארק, זאג איך אים ניין, עשה הרבה, אבער ס'איז דאך פארט זייער שווער אז א מענטש זאל קענען מקיים זיין די אלע דריי זאכן, און נאך גיי זאגסט מיר אז איך זאל מתבונן זיין און מתעמק זיין אין תורה לשמה וויפיל איך קען, און זאגסט מיר איך זאל אויפנעמען א מענטשן בסבר פנים יפות מיט די גאנצע צופרידנקייט און איבערגעגעבנקייט. די הנהגה פון עשה תורתך קבע דארף זיין עיקרו די השגה ולימוד בתורה אין אן אופן פון אמור מעט, און צוזאמען דערמיט זאל זיין ועשה הרבה. נישט נאר ס'זאל זיין אמור מעט, ס'זאל זיין עשה הרבה אויכעט אין מצוות. זאגסט דאך מיר אז איך דארף מאכן אמור מעט אז פסקי דינים זאל זיין ווייניג מיין לערנען, ווי זאגסט מיר אז ס'איז הארבע? מרבה זיין אין קיום המצוות און נאך מיט א ריבוי חיות והתלהבות. און צו דעם אלעם מאנט מען דעם ענין פון והוי מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות.

דארף מען זיך אבער אפגעבן נישט נאר מיט מעשי המצוות בריבוי, דאס אליין איז א סתירה, נאר אויך מיט דעם זולת, ווי קען מען זיך מתגבר זיין אויף די אלע סתירות? איז די משנה מקדים, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין ווי די משנה איז מקדים, און ווער זאגט דאס? שמאי, און דאס וועט אונז פארענטפערן וויאזוי מען קען צוקומען צו דעם, פשוט געוואלדיג, איז די משנה מקדים און איז מודיע אז דער בעל המאמר איז שמאי,

לערנען נישט אויף פסקי דינים, דערנאך זאגסטו מיר עשה הרבה פון צווייטן זייט, דערנאך זאגסטו מיר נאך אז מדארף לערנען מיט קבע אריינגעטון און אריינגעטון, זאגסט מזאל אויפנעמען מענטשן מיט סבר פנים יפות, וועסטו פארשטיין ווער איז שמאי, וועסטו פארשטיין וויאזוי דאס קען זיין. איז די משנה מקדים און איז מודיע אז דער תוכן אז דער בעל המאמר איז שמאי, דורך דעם תוכן וואס איז מרומז אין שמאי וועט ער קענען דורכפירן אלע דריי הוראות. ס'מבואר אין ליקוטי תורה, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה איז מבאר, אין שיר השירים וועגן דעם נאמען שמאי, דער אלטער רבי זאגט אזוי, על כן נקרא שמאי, כענין שאמרו חזל, די גמרא זאגט אין מועד קטן, על פסוק, אויף א פסוק אין תהילים סוף מזמור נ', דוד המלך זאגט ושם דרך, דער פסוק איז ושם דרך אראנו אראנו בישע אלוקים.

דהיינו וואס מיינט שמאי ששוקל דרכיו איך ומה וכו' א מענטש איז שוקל און ער איז שוקל זיינע וועגן צו ער טוט אלץ וואס ס'דארף צו זיין צו נישט אז דער נאמען שמאי וואס איז פון לשון שם אורחותיו ער שאצט זיינע וועגן שאצן און וועגן זיינע דרכים ער שאצט און ער וועגט דאס מלשון משקל, ער שאצט און ער וועגט זיינע דרכים, איז מרמז און לערנט אז א איד דארף אפשאצן און אפוועגן זיינע דרכים. אזוי זאגט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה, זיין זמן און זיינע כוחות וואס זענען אים געגעבן געווארן, א איד דארף אלעמאל זיך אפשאצן און אפוועגן זיינע דרכים וואס ער טוט, און ער דארף געדענקען אז דאס, ער דארף שאצן זיין צייט און שאצן זיינע כוחות וויפיל ער קען טון. אויב ער קען טון מער, מוז ער טון מער. און אז ער וועט אפשאצן און אפוועגן די כוחות וואס מ'האט אים געגעבן מלמעלה, וועט ער אויסגעפינען אז ער האט דעם כח און די מעגליכקייט אויסצופירן די עבודה אין אלע דריי אופנים הנל. א מענטש וועט מאכן א חשבון אז דער אייבשטער האט אים אראפגעשיקט אויף די וועלט, און עס ווערט דערמאנט אין פרקי אבות אויכעט לפום גמלא שיחנא, דער אייבשטער גיט דיר לויט דיינע כוחות, וועסט זיך אויסמעסטן דיינע כוחות, ווי דער נאמען שמאי, וועסט געדענקען אז שמאי זאגט די דריי זאכן, וואס לכאורה ביי דיר קען אויסקומען אז ס'איז סותר געפערליך איינער דעם אנדערן, די דריטע זאך איז נאך סותר נאך מער, זאגסט מיר אז מ'דארף לערנען טיף, דארף זיין אפגעטראגן און בהתבודדות, פון צווייטן זייט זאלסטו מקבל זיין יעדן איינעם, אפילו קענסט פון אים גארנישט האבן, זאלסטו מקבל זיין בסבר פנים יפות. ער האט זיך אין דעם אריינטראכטן עס צו קענען טון, בפרט אין דעם זמן וואס איז באשטימט פאר דעם לימוד פון פרקי אבות, אין די צייטן וואס מען לערנט פרקי אבות, צו די ווי די ווי די וועלט פירט זיך אז מען לערנט אין די זעקס שבתים פון פון פסח ביז שבועות לערנט מען די זעקס פרקים, מנהג חבד איז ווי דער אלטער רבי שרייבט אין סידור אז מען לערנט עס א גאנצן זומער ביז שבת פאר ראש השנה, שבת פאר ראש השנה ענדיגט מען דעם פרק ו' אדער אמאל ה' און ו' צוזאמען אז ס'איז נישטא גענוג אין שבתים. איז במילא אין די וואכן וואס איז מ'לערנט פרקי אבות וואס דעמאלט ווערן געגעבן כוחות מיוחדים אז די תורה האט געהייסן לערנען פרקי אבות און מ'לערנט דעם ערשטן פרק שמאי אומר קריגט מען ספעציעלע כוחות פונעם אייבערשטן צו מקיים זיין בהצלחה אלע הוראות פון מילי דחסידותא וואס איז דא אין פרקי אבות און אז ער וועט גוט אפשאצן און אפמעסטן דעם זמן וואס ער האט, וועט ער זען אז מען קען די צייט צעטיילן אויף אזא אופן אז ס'זאל מספיק זיין צו טון אין יעדערן פון די דריי הוראות הנל אן קיינע שאלות. במילא האט מען שוין פארשטאנדיג די אלע שאלות אראפגעגאנגען פארשטאנדיג ווי וואס שמאי קומט דא ווי אזוי דאס מילתא דחסידותא און לפנים משורת הדין, ווי אזוי די אלע דריי שאלות וואס מ'האט געפרעגט אויף די אויף די משנה, פארוואס זאגט נישט שמאי דעם דעם סוף פון דעם, און וואס איז די דריי זאכן שייך צו שמאי, און פארוואס וואס גיבט צו דער נאמען פון שמאי איז געווען די דריי שאלות, איז אראפגעגאנגען און זייער געשמאק פארשטאנדיג אלע זאכן דא. יעצט אין אות ח' וועט דער רבי גיין אביסל טיפער, בעומק, בפנימיות יותר, טיפער און מער אויף א פנימיות'דיגן אופן, יש לומר די שייכות, פון די דריי הוראות הנל צום בעל המאמר שמאי, קען מען צולייגן נאך טיפער וואס איז די דריי הוראות שייך צו שמאי. ובהקדים, וואס אין די דריי הוראות געפינט מען א צד השווה, קודם וועט מען מקדים זיין אז מען געפינט אין די דריי זאכן א צד השווה, דערנאך וועט מען געפינען ווי זיי האבן א שייכות די דריי הוראות צו שמאי, צו דעם בעל המאמר. אין ערשטן ענין, אז דער עיקר קבע דארף זיין אין תורה, און באופן פון אמור מעט, דאס הייסט אז א לימוד וואס איז לשמה, נישט צוליב פסק'נען הלכה כנזכר לעיל, לערן תורה לשמה, דריקט זיך אין דעם אויס אז זיין לימוד התורה איז נישט צוליב א צווייטן ענין, אפילו נישט צוליב קיום המצוות, נאר צוליב תורה. זעען מיר אז דער ענין פון תורה ווי ער ברענגט עס ארויס קבע איז דער ענין פון לערנען תורה צוליב תורה נישט צוליב א צווייטן ענין, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה ועוד להעיר אז אויכעט אין די הוראה פון עשה תורתך קבע לגבי די עבודה און גמח, איר ווייסט דאך די דריי עמודים על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, זאגט דער רבי איז אינטערעסאנט מודגשת נקודה הנל שבפנים, ס'ווערט מודגש אין דעם די נקודה וואס מ'האט גערעדט פריערט, שהרי עיקר הענין דמעשה המצוות ובפרט גמילות חסדים, מצוות און גמילות חסדים אויף וואס דער אייבישטער האט עס געגעבן, בשביל לברר נפש הבהמית וחלקו בעולם, ווי גערעדט אין די פריערדיגע שיחה, אז א מענטש טוט א מצוה, יד המחלקת צדקה איז ער מברר די האנט, ער נעמט א לולב און א אתרוג און א ציצית און תפילין, איז ער מברר דעם גשמיות'דיגן דיגן און אזוי, ממילא איז מצוות, און בפרט גמח, איז אויף מברר זיין נפש הבהמית, מה שאין כן בעסק התורה, וואס איז תורה? שעל ידי זה מתייחד עם קודשא בריך הוא. די תורה זאגט, דער רבי זאגט דאס נישט דא, אבער די תורה זאגט, אין די תורה שטייט אז אנכי, אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך, די ערשטע פון עשרת הדיברות, זאגט די גמרא אין שבת, אנא נפשי כתבית יהבית, דער אייבישטער האט זיך אריין געגעבן אין תורה, לערנסט תורה, ביסט זיך מתייחד מיטן אויבערשטן, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא, פרק לז, זעט מען דא אויכעט זייער געשמאק אין די הוראה פון עשה תורתך קבע, אז לערן תורה, ווייל דער אייבישטער האט דיר געהייסן, און אפילו לגבי עבודה גמח איז דאס אינגאנצן א העכערער ענין, ווייל עבודה גמח איז צו מברר זיין חלקו וחלקו בעולם, און ווען ס'קומט צו ווען א איד גייט אין גאס ער זאגט א קאפיטל תהילים אויף די באן אדער אין אוטובוס אדער ער שטייט אין געשעפט און פארקויפט און ס'איז שטיל זאגט ער א קאפיטל תהילים איז ער מברר דעם פלאץ, ער מברר זיין נפש, תורה ווערט ער צוגעבונדן צום אייבערשטן. איז דער רבי גייט ברענגען אז די דריי הוראות האבן א שייכות מער צום בעל המאמר, און מקדים זיין אז אין יעדע זאך פון די דריי זאכן ברענגט שמאי ארויס א געוואלדיגן ענין, אין תורה האט ער ארויסגעברענגט אז דארף זיין לימוד התורה אפילו נישט צו קיין צווייטן ענין, אפילו נישט אויף פסק'נען א הלכה, לערנען תורה ווייל תורה איז תורה, אזוי אויך אין די צווייטע הוראה, ועשה הרבה, אזוי אויך בשעת תורתו איז קבע און אמור מעט, אמור מעט, ער לערנט ווייניג אויף די עניינים פון פסקי הלכה, דארף ער מרבה זיין בקיום המצוות, וואס דאס מיינט אז זיין קיום המצוות איז נישט צוליב הצלחה בלימוד התורה, באווארענען ווי די הוראה פון מאמר חזל, די גמרא ברענגט אראפ אין יבמות אז כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו, עס קען דאך זיין אז א איד וועט קומען, שמאי זאגט אים, אמור מעט, זאלסט לערנען ווייניג די הלכות, קען ער דאך מיינען אז אז מען דארף טון מצוות, אבער ער וועט טון מצוות, פארוואס וועט ער טון מצוות? ווייל טאמער טוט ער נישט קיין מצוות וועט אים פעלן אין זיין תורה, טוט ער א מצוה אז די תורה זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, זאגט דער זאגט דער זאגט אים שמאי, ניין, אמור מעט אבער ועשה הרבה, די מצוות דארף ווערן געמאכט ווייל ס'איז א מצוה פונעם אייבערשטן, טו עס נישט ווייל די מצוה וועט דיר ברענגען אז דיין תורה זאל זיין בעסער, ווייל כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו. אזוי אויך ביי א יושב אוהל דארף זיין די עבודה פון גמילות חסדים און כללות קיום המצוות וואס זיין עשיה פון מצוות איז דעמאלט בבחינת מעט, וואס הייסט בבחינת מעט? צוליב א הכרח, ער וועט עס טון אין א אופן פון מעט, פארוואס זאל ער עס טון אין א אופן פון מעט? ווייל ווייל ווייל ביי אים איז דער ענין פון תורה און ער טוט עס נאר אויף מעט, ווייל וואס הייסט מעט זאגט דער רבי לייגט צו דער רבי צוליב א הכרח ווייל ער האט נישט קיין ברירה מוז ער עס טון שהזמן גרמא ער טוט זאכן וואס מען מוז עס טון דער רבי ברענגט אפאר דוגמאות אכילת מצה בפסח וכו' אדער כדי זיין תורה זאל זיין כדבעי פארוואס לערנט ער פארוואס טוט ער מצוות שמאי זאגט דאך אז מען דארף לערנען איז וועט ער טון מצוות צוליב צוויי סיבות אדער ער האט נישט קיין ברירה מצוות עשה שהזמן גרמא וויבאלד עס קומט פסח מוז מען עסן מצה אדער ער לערנט ווייל ס'זאל נישט מקויים ווערן אין אים אז מי שאין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו זאגט שמאי ניין וויבאלד אז דא ווערט געזאגט ועשה הרבה, שמאי זאגט אים ועשה הרבה, איז פארשטאנדיג אז זיין מעשה המצוות איז נאר מצד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, די לשון פון וואס שמאי ניצט אמור מעט ועשה הרבה, פארוואס איז דאס הרבה? ס'ווערט פארשטאנדיג אז ער טוט דאס ווייל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ער טוט עס נישט אפילו נישט אלס סגולה אז תורתו וואס איז קבע זאל זיין יש לו האבן א קיום, ער האט דאך געלערנט אז כל האומר שאין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, לערנט ער האט ער לערנט וועט ער טון מצוות אלס א סגולה אז זיין תורה זאל זיין זאל האבן א קיום, זאגט דער רבי ניין, שמאי זאגט אים ועשה הרבה. איז האבן מיר שוין צוויי, סיי אין תורה דארף זיין לערנען תורה, נישט צוליב פסק'נען דינים, נישט צוליב קיין צווייטע זאך, נאר לערנען תורה ווייל ס'איז תורה לשמה, ווען ס'קומט צו מצוות, זאל זיין עשה הרבה, צוליב די מצוה אליין, טו נישט די מצוה ווייל ביסט מוכרח אין א מצוות עשה שהזמן גרמא, אדער דו ווילסט טון א מצוה ווייל דו ווילסט נישט פארלירן דיין תורה אויכעט, זאגט שמאי ניין. ועל דרך זה יעצט וועט מען קומען צו די דריטע הוראה, על דרך זה אין דער דריטער הוראה, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וואס רעדט זיך ווי גערעדט פריער וועגן איינעם וואס ער וועט פון אים נישט האבן קיין תועלת, אפילו נישט אין קיום המצוות פון גמח, ער איז שוין מוכן צו מקיים זיין איינעם, אבער איינעם וואס ער קען האבן פון אים עפעס אין לערנען, ער קען האבן פון אים אים געבן א גמילת חסד, ווייל דער אדם דארף פון אים נישט האבן קיין שום טובה, ווי דער לשון איז כל האדם, אז מען רעדט וועגן כל האדם, זאלסט מקרב זיין אפילו איינעם וואס ער דארף פון דיר נישט האבן קיין גמח, איי לכאורה קען ער דאך גארנישט האבן פון אים, זאגט מען אים אז זאלסט אים אויכעט מקרב זיין, איז קען מען שוין מאכן דערווייל די מסקנא אז מען זעט אין אלע דריי זאכן א צד השווה אין אלע ווי דער רבי האט אנגעגעבן, נאכדעם וועט מען עס פארשטיין מער ווי ס'איז שייכות צו שמאי. די צד השווה פון אלע דריי איז, לערנען תורה לויט שמאי, נאר צוליב דעם אויבערשטן ווייל תורה, תורה איז תורה לשמה, טון מצוות, ווייל אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, נישט אלס א סגולה, נישט אלס א, נישט אלס א מצוות עשה שהזמן גרמא איז ער מוכרח צו עס טון, זעלבע זאך אויכעט אין די דריטע הוראה, איז אויכעט טו עס, ווייל ער איז א איד, נישט מער, אן קיינע אן קיינע סיבות, נישט ווייל דו ווילסט פון אים קענען לערנען עפעס, און נישט ווייל דו ווילסט אים געבן א גמ"ח, ער דארף פון דיר נישט קיין גמ"ח, ער דארף פון דיר גארנישט. ווארום בשעת דער צווייטער דארף אנקומען צו א טובה, אפילו די טובה אויפהייבן אים, דורך מקבל זיין אים בסבר פנים יפות, אמאל קומט אריין א מענטש ער דארף נישט קיין געלט, ער דארף נישט קיין, ער דארף אים א גוט ווארט פון דיר, נאר בסבר פנים יפות, ווייל ער האט נמיכת הרוח וכיוצא בזה, ער פילט זיך עפעס מרה שחורה'דיג דעם טאג, ער פילט זיך אביסל צובראכן, אפשר אז ער טוט דאס צוליב די תועלת וואס ער האט פון דעם, ער איז מקיים דורך אים א מצוה פון גמ"ח וכולו, יענער קומט אריין א צובראכענער, וועט ער עס טון, וועט אים אויפנעמען, פארוואס? ווייל ער וועט אים דערווייל מחיה זיין, וועט אים זאגן עפעס א גוט ווארט, האט ער דאך געטון א מצוה, ער טוט א מצוה, וועט עס אים ארויסהעלפן אז זיין תורה וועט זיין ווי ס'דארף צו זיין, זאגט אים שמאי ניין, נאר די הוראה איז אויפנעמען יעדן איד בסבר פנים יפות בלויז דערפאר ווייל אזוי איז מידת החסידות, וואס איז מידת החסידות? מידת החסידות איז ווי די גמרא זאגט אין בבא קמא, האי מאן דלהוי האי מאן דבעי למהוי חסידא, זאל ער לערנען מילתא דחסידותא און ס'איז לפנים משורת הדין, יעצט איז שוין פארשטאנדיג די אלע דריי זאכן. און אין דער נקודה משותפת, יעצט וועלן מיר קומען נאכאמאל דורך מאכן דעם סיכום פון די אלע דריי זאכן, וואס מען טרעפט א צד השווה אין אלע דריי, אז סיי לימוד התורה, סיי קיום המצוות, און סיי זיין מקבל זיין יעדן אידן, איז יעדער פון זיי א מטרה ותכלית פאר זיך, ער לערנט נישט קיין תורה צוליב מצוות, ער טוט נישט מצוות צוליב תורה, ער טוט נישט קיין קיין מקבל בסבר פנים יפות ווייל ער קען האבן עפעס פון אים, און נישט צוליבן תכלית פון א צווייטער זאך, נאר יעדער זאך צוליב דעם, זאגט זיך ארויס אז ישראל, אורייתא, וקודשא בריך הוא, כולא חד. אין דעם זאגט זיך ארויס אז ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין זוהר חלק ג', אין דעם זאגט זיך ארויס אז אידן מיטן מיט תורה מיטן אויבערשטן זענען כולא חד. וואס דעריבער, כשם ווי ס'נישט שייך צו זאגן אז דער אויבערשטער איז חס ושלום אן אמצעי צו עפעס אנדערש, מ'קען נישט זאגן אז דער אייבישטער איז אן אמצעי, ער איז עפעס א מיטל צו עפעס אנדערש, דער אייבישטער איז אלץ, אן דעם אייבערשטן איז גארנישט דא. אזוי איז נישט שייך צו זאגן דאס בנוגע תורתו ומצוותיו און בנוגע הנהגת בני ישראל, אזוי ווי דער אייבישטער אליין איז נישט קיין אמצעי נאר דער אייבישטער איז אלץ, אזוי איז ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, אז ביי דעם אידן מיט זיך מתבונן זיין ווער זאגט עס שמאי וועט ער קומען צו די מסקנא אז ער קען עס טון, אז ביי אים זאל יעדער זאך זיין פאר זיך אליין, ווען ער לערנט תורה דאס צוליב תורה, ממש צוליב תורה, נישט אויף נישט אויף צו ווערן קיין רב, נישט אויף צו גיין ווייזן אז ער קען לערנען, ער לערנט תורה ווייל ס'איז א מצוה, ווען ס'קומט צו דעם ענין פון טון מצוות, טוט ער מצוות ווייל אשר קדשנו במצוותיו, נישט נישט צוליב קיינע אנדערע זאכן, ווען ער נעמט אויף א אידן, נאר צוליב ווייל ער איז א איד, און דאס איז א ענין פון מדת חסידות. אות ט', אט דער ענין אז תורה ומצוות און אידן זענען כולא חד מיט קודשא בריך הוא, וועט דערהערט ווערן ערשט בהתגלות לעתיד לבוא, אט דעם ענין וועט מען ערשט הערן לעתיד לבוא, ווען עס וועט זיין דער גילוי פון דעם אמת פון יעדער זאך, עס וועט נתגלה ווערן יעמאלט דער אמת פון יעדער זאך, בזמן הזה אבער איז דאס בהעלם. וואו איז דאס בהעלם? אין דער עבודה פון יעדן איינעם, פון כל אחד ואחד, וואס דערפאר זענען דא און עס דארפן זיין פארשידענע סוגים ביי אידן, ס'דארף זיין ביי יעדן איינעם אנדערע סארט, ביי יעדן איינעם איז דער עיקר א אנדער סארט עבודה, ס'דא מארי תורה וואס זייער עסק אין וואס זייער עסק אין גמ"ח און מצוות איז במיעוט ימיהם, אדער אזוינע וואס ביי זיי איז עס צוליב תורה, זיי לערנען צוליב תורה, ווייל כל האומר אין לי אלא אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו כנזכר לעיל, אדער ס'דא מארי עובדין טבין וואס עיקר ענינם איז מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך דורך קיום המצוות, און דער חיוב פון לימוד התורה איז ביי זיי מעט. אדער בכדי זייער קיום המצוה זאל זיין כדבעי, און על דרך זה איז דא אט דער חילוק אין המשך הדורות אויכעט, נישט נאר ס'איז דא חילוק אין יעדן דור אין מענטשן, ס'איז דא חילוקים אין דורות, ס'איז דא א דור וואס ער איז דור פון מארי דעובדין טבין, ס'איז דא א דור וואס איז דור של תורה, און ממילא איז דא אין דעם די אלע זאכן, איז דאס אין די וועלט יעצט. משיח עט קומען עט אלץ נתגלה ווערן דער אמת פון דעם, און דאס איז די שייכות פון בעל המימר שמאי, דער רבי זאגט אז מ'וועט עס פארשטיין נאך די הקדמה אויף א טיפערן אופן די שייכות פון שמאי צו דעם, מ'האט מקדים געווען אז יעדער איינער פון די דריי טוט מען פאר זיך אליין אן קיין סיבה צוליב א אנדער זאך, אזוי ווי דער אייבישטער איז נישט קיין אמצעי דאס איז ער, דער אייבישטער איז אלץ, זאגט ער, איז ממילא דאס איז די שייכות פון בעל המאמר שמאי צו די דריי הוראות הנזכר לעיל, ס'איז ידוע וואס דער אריזל זאגט. דער אריזל זאגט אז לעתיד לבוא וועט זיין די הלכה ווי בית שמאי, דאס הייסט די הוראה פון די ג' עניינים הנל זענען פארבונדן בעיקר מיט דעם גילוי פון דעם אמת פון כל דבר לעתיד לבוא, דאס וואס בית שמאי זאגט דאס זאגט דער זוהר ווייל בית שמאי איז דאך די הלכה ווען משיח עט קומען עט זיין די הלכה ווי בית שמאי נישט ווי בית הילל, אבער וויבאלד אז אלע גילויים דלעתיד זענען תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לז אז אלע גילויים וואס זענען לעתיד זענען תלוי אין אונזער עבודה אין גלות, און אין זיי איז דא א מעין פון דעם גילוי דלעתיד, ס'מוז דאך זיין אז אויב לעתיד לבוא וועט ווערן דאס נתגלה, מוז דאך זיין ערשט עפעס א מעין פון דעם, איז מובן אז במעשה בפועל, על כל פנים דארף אויך בזמן הזה זיין דער קיום פון די אלע דריי הוראות, במילא וועט ביי אים זיין שמאי. ס'הייסט אז מעשה בפועל הגם אז ס'איז שווער צוקומען א מסקנא אין שכל און אין דיבור צוקומען צו די מסקנא אז אלע דריי זאכן קען מען טון און ס'שטערט נישט איינער דעם צווייטן, זאגט דער רבי במעשה בפועל על כל פנים זאל ער עס טון, ממילא וועט ביי אים זיין שמאי. ער וועט אפשאצן און אפוועגן זיינע כוחות, וויסנדיג אז ער האט א נתינת כח מיוחד אויף קענען זיי אלע דורכפירן, וויבאלד אז לעתיד לבוא וועט עס זיין בגילוי, און דער גילוי העט זיין צוליב אונזער עבודה, מוז עס זיין אין זיין עבודה לכל הפחות אין מעשה בפועל, און ער האט דעם כח אויף דעם. און דער רבי ענדיגט צו, ובמידה שאדם מודד. בה מודדין לו, א משנה אין סוטה, אז במידה שאדם מודד, ווי דער מענטש מעסט אזוי מעסט מען אים מלמעלה, דורך דעם וואס א איד איז מקיים דעם גאנצן ציווי פון דער משנה ביז צום סיום, אלע דריי זאכן, ביז הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, איז ער זוכה אז מידה כנגד מידה, מען ווייזט אים מלמעלה א סבר פנים יפות. און ס'איז דא א פסוק אין משלי באור פני מלך חיים, און די ליכטיגקייט פון דעם מלך, ליכטיגקייט פונעם אויבערשטן, דאס גיבט אים חיים, ביז צו די חיים נצחיים וואס וועט זיין לעתיד לבוא, בקרוב ממש, בקרוב ממש אין דעם זמן פון תחיית המתים, וואס כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.